דא איז א פרשה וואס יעדער איינער קען אבער איך פארשטיי עס נאך נישט. ווי זענען אונז? אונז זענען אין שטים. ווי איז שטים? לכאורה זענען אונז אין ערבות מואב. לויט ווי ס'זעט אויס אין פרשת מסע איז שטים א חלק פון ערבות מואב אדער א קאר פארט פון עס. ס'איז אין אנדערע ווערטער ווייטער אין די לעצטע סטאפ פאר ארץ ישראל. עס געשעהט א מעשה ויחל העם לזנות אל בנות מואב, וואס טוען זיי מיט די בנות מואב? שטייט ויקראו לעם לזבחי אלהיהן און די עם זענען משתחווה לאלהיהן, סאו וואס איז געווען די זנות און וואס איז געווען זיי האבן געדינט ויצמד ישראל לבעל פעור און די אייבערשטער איז ברוגז. ס'איז נישט קלאר וואס איז די חטא געווען, ס'שטייט עפעס לזנות און ס'שטייט אז זיי האבן געדינט די אלהי פעור. יעצט קומט א עונש, זאגט די אייבערשטער צו משה, קודם כל ויחר אף ה', וואס מיינט דאס ויחר אף ה', ער איז ברוגז, ווי ברוגז, ווי איז ער ברוגז, וואס מיינט דאס? זאגט ער פאר משה, נעם ראשי העם והוקע אותם נגד השמש זייער א אינטערעסאנטע עונש וואס מען טרעפט נישט קיין שום אנדערע פלאץ, וואס מיינט פונקטליך אפילו? און וישוב חרון אף ה', דאס גייט אוועקנעמען די חרון אף, און וואס טוט משה? ער נעמט נישט די ראשי העם, ער זאגט פאר די שופטים צו הרג'ענען יעדע איינע זיינע מענטשן הנצמדים לבעל פעור, אנדערש וואס ס'האט געהייסן לכאורה. און דאס איז די ערשטע מעשה. יעצט מעשה נאמבער טו, קומט איינער, שטייט נישט ווער, שפעטער גייט מען למפרע זאגן ווער ס'איז געווען, איש מבני ישראל, נעמט עפעס א מדינית, האט דאך יעצט געווען אין מואב, וואס קומט אריין א מדינית? נאך א מיסטערי. און ער מקריב את, ער איז מקריב את המדינית, שטייט נישט וואס ער טוט מיט איר. ויקרב את המדינית לעיני משה, ווי שטייען זיי פתח אהל מועד? נאך עפעס א זאך וואס שטייט נישט וואס געשעט. יעצט קומט פאר דעם זעט דאס איז געווען עפעס ראנג און עס קומט אויך די עונש אויף דעם זעט אויס זעט פנחס און ער שטייט אויף ער נעמט א רומח און ער גייט אחר איש ישראל אל הקובה וואס איז דאס א קובה? און ער שטעכט ביידע את איש את איש ישראל ואת האשה אל קבתה זי האט א קובה ער האט א קובה וואס איז דאס? און ותעצר המגיפה וואו איין מינוט וואו איז געווען א מגיפה? שטייט עפעס וועגן א מגיפה ביז יעצט? וואטס גאוינג אן העיר? און שטייט אזוי ווי אסאך מאל סוף פֿיר און צוואַנציק טויזנט מענטשן ויהיו המתים במגיפה געווען פֿיר און צוואַנציק טויזנט מענטשן און עס האט זיך געסטאפט און יעצט אז מען האט געסטאפט ווייסט קען מען ציילן וויפיל מענטשן זענען געשטארבן. יעצט קומט די אייבערשטער און רעדט צו משה, זאגט פאר משה, פנחס בן אלעזר ער האט אפגעשטעלט מיין חימה און מיין כעס, און בקנאו את קנאתי, און לכבוד דעם ולא כיליתי, ממילא שיק אים א גריס, זאג אים, און געב אים עפעס, הנני נותן את בריתי שלום, וועגן דעם וועט ער זיין א כהן תחת אשר קנא לאלקיו וועט ער זיין א כהן לעולם. איז נאך א זייער אינטערעסאנטע זאך, ס'זעט אויס אזוי ווי מ'האט געזען פריער ויחר אף השם, די זאגט וויאזוי וויאזוי נעמט מען אוועק וישב חרון אף השם דורך די הוקע אותם, זעט אויס אז דאס איז נישט געווען גענוג, עפעס איז געווען א המשך מיט די איש ישראל מיט די מדינית, און פנחס האט עס אויסגעפירט, אזוי ווי מ'האט געזען פריער די זעלבע שכל, די זעלבע לאגיק אז ווען א מענטש טוט די עונש ביים הוקע אותם דורך דעם וישב חרון אף, און די חרון אף זעט אויס אז ער האט געמאכט א מגיפה, און פנחס האט זיך אנגענומען האט ער געסטאפט די חרון אף, השיב את חמתי. אזוי לכאורה קען מען פארשטיין אביסל וואס גייט דא פאר אין די מעשה, יעצט גייט די תורה צוריק אה ווילסט וויסן ווער ס'איז געווען? דאס איז פנחס שטייט די נאמען ויק וירא פנחס בן אלעזר בן הכהן שטייט ווער ס'איז געווען ווער ס'איז די יחוס אבער די ווער ס'איז געווען פריער נישט דא קיין איין נאמען נישט ווער איז די עם וואס איז נצמד לבעל פעור נישט ווער זענען די ראשי העם וואס זעט אויס א חלק וואס איז נצמד לבעל פעור נישט ווער זענען די שופטים וואס זענען נישט די ראשי העם יא זעט אויס עקסטרא דא שופטים וואס זיי גייען הרגען די וואס נצמד לבעל פעור, יעצט פינען אונז אויס איינע, בעצם איינע פון די ראשי העם, דאס איז פון די מדינית, דארף מען פארשטיין, די די קשיא פארשטיין אונז, פארענטפערן אונז נישט וואס די שייכות פון מדיין און מואב, אבער על כל פנים איינע פון די ראשי, ווייסן אונז יעצט אז דער איש ישראל איז נישט סתם א איש ישראל, ער איז געווען זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני דאס הייסט איינע פון די ראשי העם, און ווער איז די אשה אויכעט נישט סתם א אשה נאר זמרי בת כוזבי בת צור וואס דאס איז געוויס געווען איר צור איז ראש אומות בית אב איז אויך אזוי ווי א ראשי העם ממש די לשון ראשי העם ראש אומות בית אב במדיין. פארוואס שטייט דאס צוריק צווועגס וואס קען דאס שטיין גלייך ווער ס'איז געווען וואס וואס גייט דא פאר? זעט אויס אז געשריבן כדי צו מאכן א רידל דא, כ'ווייס נישט וואס איז די רידל אבער ס'זעט ממש אויס אזוי. און יעצט נאך נאך א ציווי וואס דאס איז בעצם די התחלה פון א פרשה וואס ווערט אפגעהאקט מיט די גאנ די לאנגע פרשה פון די ציילן די אידן אין די נעקסטע פרק אבער ס'הייבט אן זאגט דער אייבערשטער פאר משה, צרור את המדינים, נאך א אינטערעסאנטע לשון, צרור רודף זיי, טו עפעס, צרור וואס מיינט אזוי ווי לצרור מאכן מאכן זיי צרות, והכיתם מ'מוז זיי שלאגן, פארוואס כי צוררים הם לכם בנכליהם, זיי האבן עפעס שלעכטס געטון, וואס האבן זיי געטון? זיי האבן עפעס נכליהם, זיי האבן עפעס פלענער, יא, אזעלכע נוכלים, אזעלכע מחשבות, אזעלכע שלעכטע עצות, על דבר פעור ועל דבר כוזבי המכה ביום המגפה על דבר פעור ס'איז געווען א טאג פון די מגפה אין יענע טאג האט המכה דאס הייסט פנחס האט מכה געווען געהארגעט מיינט דאס צו זאגן כוזבי בת נשיא מדיין אחותם ס'הייסט זי איז גאנץ מדיין האט עפעס אחריות כאילו זייער שוועסטער זי איז נישט סתם עפעס א פרעמדע מענטש און לכבוד דעם דארף מען זיי דארף מען זיי מכה זיין דארף מען זיך זיי נוקם זיין אין זיי ס'זעהט אויס אז דאס איז געווען עפעס א פלאן יעצט געפינען אונז דא נאך א זאך די גאנצע מעשה שטייט בעק אויס ס'איז געווען עפעס א פלאן די מדינים האבן געהאט עפעס א פלאן אפשר מיט מואב אויכעט. עס האט עפעס געהאט צו אים צו טון מיט פעור, און קעגן דעם פלאן וואס זיי האבן געהאט דארף מען זיי מעניש זיין, דארף מען זיי נוקם זיין.